ברוך השם, מסכת סוטה, דף לז, עמוד ב', די משנה. זאגט די משנה, ברכת כהנים כיצד? מיר האבן דאך דא דערמאנט אין דער משנה אז די ברכת כהנים איז בלשון הקודש, וויאזוי דער סדר פון ברכת הכהנים במדינה, אויסער דעם בית המקדש, אומר אותה שלש ברכות, איז די ברכת כהנים דריי ברכות, ס'איז דריי פסוקים, און נאך יעדן פסוק טוט מען ענטפערן אמן איז עס געווארן דריי. ובמקדש, אין בית המקדש טוט מען נישט ענטפערן קיין אמן, נאר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, און דער תוספות יום טוב רעדט שוין פון דעם פארוואס דא האט מען נישט גענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, איז עס ברכה אחת, איז עס איין ברכה. נאך א חילוק איז דא, במקדש אומר את השם ככתבו, אין בית המקדש האט מען געזאגט דעם שם ווי ער איז געשריבן י-ק, ובמדינה האט מען געזאגט בכינויו אזוי ווי מיר טוען ליינען אדנ-י. נאך א חילוק, במדינה אויסערן בית המקדש כהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם, זיי האלטן די הענט קעגן די אקסלען אביסל אויפגעהויבן, ובמקדש אין בית המקדש, דארטן האט מען דאך געווען בשם המפורש, און די שכינה איז געווען למעלה מקשרי אצבעותיהם, דארטן איז געוועזן האט מען געהאלטן די הענט על גבי ראשיהם, העכער פון קאפ, חוץ מכהן גדול, א אויסנאם דער כהן גדול ווען ער האט געדוכנט, שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ, ער קען נישט אויפהייבן העכער, ווייל דארט איז דאך אנגעשריבן השם קודש. לשם. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ, א כהן גדול מעג אויך אויפהייבן בשעת דעם דוכענען למעלה מן הציץ. און וואו רעדט מען דא אלעס? אין בית המקדש. אבער במדינה איז דאך נישטא קיין שום שאלה, במדינה האלטן דאך אלע, קריגט נישט רבי יהודה, אלע האלטן דאך אז כנגד כתפיהם, שנאמר שטייט אין פסוק וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, איז דער תוספות יום טוב לערנט אפ פשט אז דאס זאגט נישט ר' יהודה, ווייל אויב כ'זאל זאגן דאס זאגט ר' יהודה אז ער לערנט עס אפ פון וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, דארף דאך נישט זיין קיין חילוק פון מקדש ביז מדינה, נאר שנאמר איז די טייטש בכלל פון וואנעט ווייס איך אז ס'דא א דין אז די כהנים זאלן אויפהייבן די הענט, און אויף דעם זאג איך שנאמר. רשי די משנה, הכי גרסינן במתניתין, ברכת כהנים כיצד כולי במדינה אומר אותה שלש ברכות שמפסיקין הכהנים בין פסוק לפסוק ועונין הציבור אמן במקדש ברכה אחת לפי שאין עונין אמן במקדש אין בית המקדש איז נישט דא קיין אמן, מען זאגט נאר ווען מען הערט דעם שם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואין צריך כאן שום הפסק, והכי מפורש בגמרא אזוי זאגט די גמרא, דער שם ככתבו איז געווען אין בית המקדש ביו"ד קיי, בכינויו באל"ף דל"ת ווי מיר זאגן אדני, די כהנים האבן אויפגעהויבן במדינה כנגד כתפותיהם.

תנא רבנן, שטייט אין פסוק כה תברכו, אזוי זאלן די כהנים בענטשן בלשון הקודש, אתה אומר בלשון הקודש, דו זאגסט מען דארף בענטשן בלשון הקודש, או אדער אינו איז נישט אזוי אלא בכל לשון מיט יעדע שפראך, איז דער תירץ, נאמר כאן ביי ברכת כהנים שטייט כה תברכו, ונאמר להלן, און דארטן שטייט ביי די הר גריזים הר עיבל שטייט אלו יעמדו לברך את העם מה להלן בלשון הקודש, דארטן איז דאך נאר בלשון הקודש, מיר האבן דאך פריער אפ געזאגט איך לערן עס אפ קול קול ממשה, פון מתן תורה איז געווען בלשון הקודש, ווערט דערמאנט קול און דארט ווערט אויך דערמאנט קול, אף כאן בלשון הקודש, לערן איך עס אפ אז דא איז אויכעט בלשון הקודש תברכו לערן איך אפ פון דעם לברך רב יהודה אומר אינו צריך רב יהודה זאגט איך דארף נישט אפלערנען ברכת כהנים פון ברכות וקללות נאר ביי ברכת כהנים אליין איז דא א ראיה אז ס'איז בלשון הקודש הרי הוא אומר שטייט אין פסוק כה כה תברכו עד שיאמרו בלשון הזה, ס'מוז זיין כה אין דעם לשון וואס איך זאג דא, איז תוספות דא מוסיף, אבער די רבנן האבן דאך פריער געזאגט אז א עיכוב איז נישט כה, נאר א עיכוב איז נאר דארטן ווי עס שטייט ככה. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, כה תברכו בעמידה, ברכת כהנים דארפן די כהנים שטיין. אתה אומר בעמידה דו זאגסט זיי דארפן שטיין, או אינו אפשר אלא אפילו בישיבה, ס'גוט מען זיצט אויכעט, נאמר כאן ביי ברכת כהנים שטייט כה תברכו, ונאמר להלן און דארטן ביי די ברכות וקללות שטייט אלו יעמדו לברך, מה להלן בעמידה, ווייל עס שטייט דאך בפירוש אלה יעמדו לברך יעמדו, אף כאן בעמידה, רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, אינו צריך, איך דארף עס נישט אפלערנען פון דארט, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק, לשרתו, צו דינען דעם אייבערשטן, וואס מיינט מען לשרתו? וואס די כהנים טוען טון די עבודה, ולברך און צו בענטשן בשמו, אויב ביידע זאכן ווערן דערמאנט אין איין פסוק, מה משרת בעמידה, ווען דער כהן טוט די עבודה טוט ער דאך דאס בעמידה, אף מברך בעמידה, אזוי ווען מען טוט ביי ברכת כהנים דארפן זיי אויכעט שטיין, פרעגט די גמרא, ומשרת גופיה מנלן, פון וואנען ווייס איך ווען דער כהן טוט די עבודה דארף ער שטיין, דכתיב שטייט לעמוד לשרת איז נאכדעם ווי איך ווייס לשרת דארף זיין בעמידה, ווייס איך אויכעט אז לברך אויך בעמידה. תניא אידך האמער שוין א דריטע ברייתא, אין דער ערשטער ברייתא האמער געברענגט א ראיה לשון קודש, אין דער צווייטער ברייתא האמער א ראיה געברענגט נשיאות כפיים בעמידה, דא איז א באזונדער דין, כה תברכו בנשיאת כפיים, אז בשעת דעם דוכענען דארפן די כהנים אויפהייבן די הענט, אתה אומר בנשיאת כפיים, דו זאגסט אז זיי דארפן אויפהויבן די הענט, או אדער אינו ס'איז נישט אזוי, אלא שלא בנשיאת כפיים, זיי דארפן נישט אויפהויבן די כהנים די הענט, איז דער תירוץ, נאמר כאן ביי ברכת כהנים שטייט כה תברכו, ונאמר להלן און דארטן שטייט וישא אהרן את ידיו. אהרן האט אויפגעהויבן זיינע הענט אל העם צום פאלק ויברכם און ער האט זיי געבענטשט, שטייט דאך דארט דערמאנט וישא אהרן את ידיו מה להלן אזוי ווי דארטן בנשיאת כפיים בשעת ער האט זיי געבענטשט איז געווען נשיאת כפיים, אף כאן איז שטענדיג בברכת כהנים דארף זיין בנשיאת כפיים. קשיא ליה לרב יונתן. תוספות זאגט דאס איז נישט פון דער ברייתא ווייל מען טרעפט נישט דאס לשון אין א ברייתא נאר די גמרא זאגט עס, די גמרא זאגט ווייל רב יונתן, אז רב יונתן איז דאס נישט געפאלן האט ער געזאגט צוליב דעם א צווייטע זאך, ווי ער זאגט איך קען נישט אפלערנען פון וישא אהרן את ידיו, אויב דו לערנסט אפ פון דארטן אי מה להלן זאל איך דאך זאגן אז ווען דארף זיין מען זאל אויפהייבן די הענט אזוי ווי ס'איז דארטן, ווער איז דארט געוועזן כהן גדול און ראש חודש, דאס איז דאך געווען יום השמיני למילואים, איז דאך דאס געווען ראש חודש ניסן ועבודת ציבור, און דארט איז געוועזן ווי מען האט געטון די עבודת ציבור ווי שטייט וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, און אלעס איז דאך געוועזן פון ציבור. איז אויב דו לערנסט אפ פון דארטן קען איך נישט אפלערנען אויף יעדן ברכת כהנים. אף כאן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור. איז רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט אינו צריך, איך דארף נישט אפלערנען. פון דעם פסוק וישא אהרן את ידיו ווייל איך קען פון דארטן נישט אפלערנען, נאר וואס דען? הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק, הוא ובניו כל הימים, מיר וועלן זאגן דעם גאנצן פסוק, אין פסוק שטייט לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו כל הימים, און פאקטיש אין דעם פסוק ווערט נישט דערמאנט קיין ברכת כהנים, אין דעם פסוק שטייט לעמוד לשרת, נאר וואס דען, און מען וועט באלד זען, הרי הוא אומר הוא ובניו כל הימים מקיש בניו לו, גלייך איך צו די קינדער צו אהרן'ן, מה הוא בנשיאת כפיים, אזוי ווי אהרן איז געווען בנשיאת כפיים האט ער געבענטשט, אף בניו איז אויכעט בנשיאת כפיים. איך זעה פון דא שטייט אין פסוק כל הימים, אלעמאל. ווייס איך שוין צוויי זאכן, איין זאך ווייס איך אז הוא ובניו אז די קינדער וואס זענען נישט כהנים גדולים זענען גלייך צו אים, און נאך א זאך ווייס איך כל הימים אז נישט בלויז ראש חודש איז אזוי דער דין, נאר אלעמאל איז אזוי דער דין. אבער דער פסוק רעדט זיך דאך נישט ביי ברכת כהנים, אין פסוק שטייט דאך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים, דארף איך צוקומען צו נאך א זאך, אז איך טו צוגלייכן ברכת כהנים צו לשרת, וויאזוי טו איך צוגלייכן? ואיתקש ברכה לשירות, וואס האט מען דאך געהאט פריער אין פסוק, לשרתו ולברך בשמו, אז ס'איז גלייך ברכת כהנים צו שירות, אזוי ווי ביי שירות זאגן מיר די בנים זענען גלייך צו אים און ס'איז נישט קיין חילוק פון ראש חודש צו אנדערע טעג, אזוי ביי ברכת כהנים איז דער זעלבער דין. תוספות דיבור המתחיל וכתיב פרעגט תוספות ווי זע איך עבודת יחיד האט דעם זעלבן דין און ס'איז דא נשיאת כפיים כאטש איך זאג בכל הימים אבער בכל הימים איז דאך דא עבודת ציבור דער קרבן תמיד זאגט תוספות אז אלע האלטן ביי עבודת יחיד איז נישט דא קיין נשיאת כפיים. רבי יונתן כאפט עס נאר אהן אגב שיטפא. דאס וואס רבי יונתן האט געזאגט מה להלן כהן גדול בראש חודש בעבודת ציבור, און ביי עבודת ציבור איז טאקע אזוי דער דין, ווייל נשיאת כפיים איז נישט פארהאנען יעדן טאג נאר בעבודת תמיד וואס איז עבודת ציבור, און אזוי שטייט אין צווייטן פרק פון תמיד אז נאך דעם ווען מען האט געלייגט די איברים פון תמיד אויפן כבש און מען האט זיי געזאלצן, איז מען געקומען צו די לשכת הגזית און מען האט זיי געזאגט ברכו ברכה אחת, והם ברכו קראו עשרת הדיברות, שמע והיה אם שמוע ויאמר, וברכו את העם. ג' ברכות, און די זעלבע זאך ביי מוסף און ביי תמיד של בין הערביים איז אויכעט געווען נשיאת כפיים, אבער ביי די עבודה פון א קרבן יחיד איז נישט געוועזן, איז דאס וואס ער זאגט כ'זאל אפלערנען פון דארטן דווקא ביי עבודת ציבור, כ'לערן טאקע אפ. און נשיאת כפיים איז נאר ביי עבודת ציבור. ברוך השם, מסכת סוטה, דף למד ח, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט הימים. ותניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א פערדע ברייתא, פריער האט די גמרא אראפגעלערנט אז נשיאת כפיים, אז די ברכת כהנים וואס זיי בענטשן די אידן איז בלשון הקודש, פון א צווייטע ברייתא האב איך זיך אפגעלערנט אז ברכת כהנים איז בעמידה, פון א דריטע ברייתא האב איך זיך אפגעלערנט אז בשעת ברכת כהנים, דארף זיין נשיאת כפיים, מ'זאל אויפהייבן די הענט. ותניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א פערדע ברייתא, שטייט אין פסוק, כה תברכו את בני ישראל, בשם המפורש, מען דארף זאגן דעם שם השם אזוי ווי ער איז געשריבן, י ק, נישט ווי מיר זאגן אדנ, אלף דלת. אתה אומר בשם המפורש, דו זאגסט אז ברכת כהנים דארף זיין בשם המפורש, או, אדער, אינו, אפשר איז נישט אזוי, אלא בכינוי, אפשר קען מען זאגן א' ד', תלמוד לומר שטייט אין פסוק ושמו את שמי, שמי מיינט מען המיוחד לי, דער נאמען וואס איז צו מיר מיוחד, ווי אזוי איך ווער געשריבן, די שם המפורש. יכול קען איך מיינען אף בגבולין כן, אז דער זעלבער דין איז בגבולין, אויסערן בית המקדש זאל אויכעט זיין ברכת כהנים בשם המפורש, נאמר כאן דא עס שטייט ביי ברכת כהנים ושמו את שמי, ונאמר להלן און דארטן שטייט לשום את שמו שם. צו טאן זיין נאמען דארטן אין בית המקדש מה להלן, אזוי ווי דער לשום את שמו מיינט אין בית הבחירה, שמו מיינט מען דארט אין בית המקדש, אף כאן בבית הבחירה, אף ווען זאג איך ושמו את שמי אז די כהנים זאלן בענטשן די אידן בשם המפורש דווקא אין בית המקדש. רב יאשיה אומר, רב יאשיה זאגט, אינו צריך, איך דארף נישט אפלערנען פון דארט. הרי הוא אומר שטייט אין פסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אומעדום, כ'וועל דערמאנען מיין נאמען, אבוא אליך, וועל איך קומען צו דיר. בכל מקום סלקא דעתך. אומעדום קאן מען דערמאנען דעם שם המיוחד? שטייט דאך זה שמי וזה זכרי, וואס די גמרא זאגט אז די טייטש איז, נישט אזוי ווי איך ווער געשריבן אזוי ווער איך געליינט, נאך קאן איך דאך נישט זאגן דעם שם המפורש אומעדום, נאך בכל מקום אומעדום וועל איך קומען צו דיר איז דען יעדן ארט די שכינה קומט בגילוי, וואס שטייט אז בכל מקום אבוא אליך, אלא מקרא זה מסורס הוא, דער פסוק איז איבערגעקערט, איך דארף טייטשן אזוי, בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, אומעדום ווי איך קום צו דיר אין אוהל מועד פון דעם מדבר אין משכן שילה אין בית המקדש שם אזכיר שמי, נאר דארט מעגסטו דערמאנען דעם שם המפורש, והיכן אבוא אליך וברכתיך, ווי קום איך צו דיר, ווי איז די שכינה בגילוי,

אז בשעת ברכת כהנים דארף זיין נשיאת כפיים זאל אויפהייבן די הענט, אין דער פערדער ברייתא האט מען אפגעלערנט אז ביי ברכת כהנים אין בית המקדש דארף מען זאגן דעם שם המפורש, זאגן אזוי ווי ער איז געשריבן י' ק'. תניא אידך האט מען געלערנט אין א פיפטע ברייתא, כה תברכו את בני ישראל, אין לי ווייס איך נישט, אלא בני ישראל, אז די ברכת כהנים איז חל אויף די אידן, גרים, און די נשים פרויען, ועבדים משוחררים, באפרייטע קנעכט, וואס איז א בן חורין האט שוין דעם דין ווי א איד מנין, פון וואנען ווייס איך דאס, אויף זיי איז אויך חל די ברכה, תלמוד לומר שטייט אין פסוק, אמור להם לכולהו, די ברכה גייט ארויף אויף אלע. תניא אידך האבן מיר געלערנט אין א זעקסטע ברייתא, כה תברכו, זאגן מיר פנים כנגד פנים, אז די פנים פון די כהנים זאל זיין צו די פנים פון די אידן. אתה אומר דו זאגסט אז כה תברכו מיינט מען פנים כנגד פנים, או אדער אינו אפשר נישט אזוי, אלא פנים כנגד עורף. ס'מוז נישט זיין פנים כנגד פנים, ס'קען זיין די פנים צום עורף, צום בעק. תלמוד לומר שטייט אין פסוק אמור להם כאדם האומר לחבירו, ווען א מענטש רעדט מיט זיין חבר איז דאך פנים אל פנים, זאל ביי די ברכה אויך אזוי זיין, ביי די ברכת כהנים כאטש פריער ווען די כהנים בעטן אז זייער ברכה זאל ווערן מקוים, איז דאך פניהם נישט לעם נאר למזרח, אבער שפעטער דארף מען זיך אויסדרייען צום פאלק. תניא אידך, האבן מיר געלערנט אין א זיבעטע ברייתא, כה תברכו בקול רם, ברכת כהנים דארף זיין בקול רם. או אדער אינו, אפשר איז נישט אזוי, אלא בלחש, אפשר ברכת כהנים אויך גוט שטילערהייט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אמור להם, כאדם שאומר לחבירו, ווען א מענטש רעדט צו זיין חבר וויל ער דאך אז דער חבר זאל הערן, זאגט ער הויעך, איז די זעלבע זאך דארף זיין ברכת כהנים. אמר אביי, נקטינן, מיר, מיר, ס'איז אונז א מסורת פון אונזערע רעבעס, לשניים, אז ס'איז דא אין שול צוויי כהנים, קורא טוט דער שליח ציבור רופן כהנים. ווען ער האלט נאך דער ברכת הודאה, זאגט ער כהנים, און זיי טוען איבערקערן זייער פנים, ווייל פריער איז דאך זייער פנים געוועזן צו מזרח, זאלן מתפלל זיין יהי רצון לפניך שתהא ברכה זו, וואס דו האסט געבעטן און דו האסט אונז געהייסן בענטשן זאל ווערן מקובל, יעצט זאגט ער כהנים דרייען זיך אויס. ולאחד אינו קורא כהן, אז ס'איז נאר דא איין כהן אין שול רופט ער נישט כהן, שנאמר שטייט אין פסוק אמור להם לשניים, אז ס'איז דא צוויי דארף מען זיי דערמאנען זאלן זיך צוגרייטן צו בענטשן די אידן, אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט נקטינן מיר ווייסן כהן אויב דער שליח ציבור איז א כהן, קורא כהנים, און ער האט געענדיגט ברכת הודאה, טוט ער זאגן כהנים, ואין ישראל קורא כהנים, אויב דער שליח ציבור איז א ישראל, זאגט ער נישט כהנים, שנאמר אמור להם, זאגן מיר אמירה משלהם. אז דער זאגן די ווארענעג אז זאלן גיין בענטשן די אידן זאל זיין משלהם תהא אז די כהנים זאלן דאס זאגן. והלכתא כוותיה דאביי, די הלכה איז ווי אביי וואס כ'האט פריער געזאגט אז אויב ס'איז דא נאר איין כהן טוט מען נישט רופן כהן. ולית הלכתא כוותיה דרב חיסדא, די הלכה איז נישט ווי רב חיסדא וואס רב חיסדא האט געזאגט אז אויב דער שליח ציבור איז א ישראל זאל ער נישט זאגן כהנים, אזוי איז נישט די הלכה, סימן מתאוה לברכה דוכן בעבודה כוס מכיר נהנה בעגלה, דאס איז א סימן אויף אכט הלכות וואס רבי יהושע בן לוי האט זיי געזאגט. אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, מנין שהקדוש ברוך הוא מתאוה לברכת כהנים, פון וואנעט ווייס איך אז דער אייבישטער וויל אז די כהנים זאלן בענטשן די אידן, שנאמר שטייט אין פסוק ושמו את שמי על בני ישראל, זיי די כהנים זאלן טאן מיין נאמען אויף די אידן, ואני אברכם, און איך וועל זיי בענטשן. ס'דא דא אין דעם אסאך פירושים, איין טייטש איז, סיי ווי טוט זיך דער אייבערשטער בענטשן. וואס דארף ער אז די כהנים זאלן בענטשן, נאר דער תירוץ איז הקדוש ברוך הוא מתאוה לברכת כהנים, דאס איז געוועזן דער סימן פון מתאוה, די צווייטע ווארט אין סימן איז געווען לברכת, ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך מתברך, יעדע כהן וואס טוט בענטשן די אידן ווערט ער אליין געבענטשט, ושאינו מברך, ער בענטשט נישט די אידן, אין מתברך ווערט ער נישט געבענטשט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ואברכה איך וועל בענטשן מברכיך די וואס וועלן דיר בענטשן, און דאס וואס שטייט ווייטער ואני אברכם דאס גייט ארויף איך וועל בענטשן די אידן. טייטש, ושמו את שמי על בני ישראל, זיי זאלן בענטשן די כהנים די אידן, ואני אברכם, און איך וועל בענטשן די אידן, אזוי טייטשט רב עקיבא אין חולין דף מ ט, רב עקיבא זאגט דארטן, מיר ווייסן פון דעם פסוק ברכה לישראל מפי כהנים, אז די כהנים בענטשן די אידן, פון וואנעט ווייס איך אז דער אייבישטער בענטשט זיי אויכעט, שטייט ואני אברכם, מיינט מען, אז דער אייבישטער איז מסכים אויף דער ברכה וואס די כהנים האבן געבענטשט די אידן, און די כהנים אליין האבן א ברכה מכח ואברכה מברכיך, אבער א צווייטער מאן דאמר, דוכט זיך רבי ישמעאל, זאגט דארטן אז דער ואני אברכם גייט ארויף אז דער אייבישטער וועט בענטשן די כהנים, די כהנים וועלן בענטשן די אידן און איך וועל בענטשן די כהנים. ואמר רבי יהושע בן לוי, די דריטע ווארט פון סימן איז געווען דוכן, כל כהן שאינו עולה לדוכן, א כהן וואס גייט נישט אויף דעם דוכן גייט ער נישט ארויף צו בענטשן די אידן, עובר בשלושה עשה, איז ער עובר אויף דריי עשה'ס, כה תברכו. אמור להם, ושמו את שמי. רב אמר, רב זאגט אז איך זע ער דוכנט נישט, חוששין האבן מיר מורא שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא, אפשר איז ער געבוירן געווארן נאכדעם וואס זיין מאמע איז געווארן גע'גט אדער נאכדעם וואס זיין מאמע האט באקומען חליצה, ולא פליגי, אין אמת'ן איז רבי יהושע בן לוי מיט רב'ן קריגן זיך נישט,

די פערדע ווארט פון דעם סימן איז געוועזן בעבודה. כל כהן שאינו עולה בעבודה, יעדע כהן וואס גייט נישט ארויף אויפן דוכן איידער די שליח ציבור ענדיגט די ברכת עבודה, איידער ער ענדיגט רצה שוב אינו עולה, קאן ער מער נישט ארויף. שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, וישא אהרן את ידיו אל העם, אהרן האט אויפגעהויבן זיינע הענט צום פאלק, ויברכם, און ער האט זיי געבענטשט, וירד, האט אראפגענידערט מעשות החטאת והעולה והשלמים. הייסט עס אז בשעת ער האט זיי געבענטשט איז דאך געווען די עבודה אין זיין האנט, נאכדעם ווי ער האט זיי געבענטשט וירד מעשות, נאכדעם האט ער געענדיגט די עבודה, מה להלן בעבודה, אזוי ווי אהרן האט געבענטשט די אידן ער האט געהאלטן אינמיטן די עבודה. אף כאן, דא אויך די זעלבע זאך, די כהנים זאלן מאכן די הכנה, דאס הייסט דעם גיין צו דוכענען זאל אויכעט זיין ווען די שליח ציבור האלט בברכת עבודה, ער האט נאך נישט געענדיגט די ברכה פון רצה. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי והא רבי אמי ורבי אסי סלקי, זיי זענען ארויף געגאנגען דוכענען נאך דעם ווען מען האט שוין געהאט געענדיגט די ברכת עבודה, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא פון זיי, רבי אמי ורבי אסי מעיקרא הוה עקרי כרעייהו, זיי האבן פריער אנגעהויבן צו גיין פון זייער ארט ווען מען האט נאך געהאלטן אינמיטן ברכת עבודה, נאר וואס דען, זייער ארט איז געווען ווייט פון דעם דוכן, ממטא לא הוה מטו התם, און זיי האבן נישט דערגרייכט אויף דעם ארט ביז נאך די ברכת עבודה, אבער אנגעהויבן צו גיין האבן זיי נאך אינמיטן ברכת עבודה, און מיר די קפידא איז אז דער אנהייבן פון גיין זאל זיין אינמיטן ברכת עבודה, וכדתנא רבי אושעיא, אזוי ווי רבי אושעיא האט געלערנט. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז אויב אינו עולה בעבודה, שוב אינו עולה, אלא שלא עקר את רגליו, ער האט נישט אנגעהויבן צו גיין פון זיין ארט אינמיטן ברכת עבודה, אבל עקר את רגליו, אויב ער האט אויסגעריסן זיינע פיס, ער האט אנגעהויבן צו גיין אינמיטן ברכת עבודה, עולה, מעג ער ארויפגיין לדוכן, אפילו יעצט ווען ער גייט ארויף איז שוין נאך ברכת עבודה. ותנן נמי, מיר האבן אויך געלערנט אם הבטחתו, אויב ער איז זיכער, שנושא את כפיו, אז ער וועט דיכענען, וחוזר לתפלתו, און ער וועט זיך נישט צעטומלען, ער וועט צוריקגיין צו זיין תפילה, רשאי, מעג ער. אין דער רישא פון דער משנה שטייט אזוי, דער שליח ציבור וואס איז עובר לפני התיבה, טאר נישט זאגן קיין אמן נאך די כהנים, מפני הטירוף, כ'האב מורא אז ער וועט זיך צוטומלען, ער וועט נישט וויסן ווי ער האלט, און אויב ס'איז דארטן נישט דא קיין כהן נאר ער דער שליח ציבור, זאל ער נישט דיכענען, ווייל ער וועט זיך צומישן און ווען ער וועט דארפן צוריק דאווענען, ער וועט נישט וויסן אנצוהייבן שים שלום. ווי איז אבער אז ער איז זיכער אז ער וועט זיך נישט צומישן, דאס איז טייטש אם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר לתפלתו, רשאי, מעג ער דיכענען. והוינן בה, מ'האבן געפרעגט אויף דעם די קשיא, והא לא עקר, ער איז דאך נישט אוועק פון זיין ארט דער שליח ציבור אינמיטן ברכת עבודה, אלא דנד פורתא, אביסל טוט ער זיך אוועקרוקן פון ארט. און דאס וואס נד פורתא דאס איז שוין גענוג ער זאל קענען ארויפגיין שפעטער אויף דעם דוכן דיכענען זאגן ברכת כהנים, הכא נמי דעקר פורתא, דא איז אויך די זעלבע זאך, רב אמי רב אסי האבן אביסעל אוועקגעגאנגען פון זייער ארט איידער מ'האט גענדיגט ברכת עבודה, דעריבער האבן זיי געקאנט ארויפגיין דיכענען. יעצט האלטן מיר ביי די פיפטע ווארט פון סימן. די סדר פון סימן איז דאך מתאוה לברכה, דוכן בעבודה, די פיפטע ווארט איז כוס. ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, אין נותנין כוס של ברכה לברך, מען גיבט נישט דעם כוס פון בענטשן, צו בענטשן, אלא לטוב עין. טוב עין טייטשט רש"י אפ דער וואס איז א שונא בצע און ר'איז גומל חסד מיט זיין געלט. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, טוב עין הוא יבורך, די גוטע אויג וועט ווערן געבענטשט, כי נתן מלחמו, ווייל ער האט געגעבן פון זיין ברויט לדל, צו דעם ארעמען מענטש, אל תקרי זאלסט נישט ליינען יבורך, ער ווערט געבענטשט אלא יברך, אים דארף איך מכבד זיין מיט ברכת המזון. יעצט האלטן מיר האבן מיר שוין געזאגט מתאוה און לברכה און דוכן און בעבודה און כוס, האלט מיר יעצט ביי די זעקסטע זאך, ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, מנין פון וואנען ווייס איך שאפילו עופות מכירין בצרי עין, אפילו עופות דערקענען אז דער מענטש איז א קארגער און זיי ווילן נישט ביי אים עסן, שנאמר שטייט אין פסוק, כי חינם אומזיסט, מזורה איז אויסגעשפרייט הרשת די נעץ, בעיני כל בעל כנף, אין די אויגן פון די אלע וואס זיי טוען פליען. פריערשט רעדט א פסוק פון צרי עין, נאכער זאגט א פסוק דער סדר פון די וואס זיי טוען פאנגען, זיי טוען לייגן א נעץ, און מען לייגט דארט אריין ווייצן גערשטן די עופות וועלן קומען עסן, אבער די צרי עין, די קארגע מענטשן, זיי טוען אומזיסט דארט אויסשפרייטן די ווייץ מיט די גערשטן, ווייל די עופות דערקענען זענען קארג און זיי ווילן פון דעם נישט הנאה האבן, דאס איז די טייטש כי חינם מזורה הרשת, אומזיסט איז אויסגעשפרייט די נעץ בעיני כל בעל כנף, אין די אויגן פון די בעלי כנף, זיי ווילן נישט קומען עסן. ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, דאס איז די אכטע זאך, כל הנהנה מצרי עין, דער וואס האט הנאה פון קארגע מענטשן, עובר בלאו, איז דער מענטש עובר א לאו.

דאס ווארט שער טוט רש"י אפטייטשן עס גיסט זיך די ביטערקייט זיינער, זיין גאל טוט זיך אויסגיסן, כן הוא אזוי איז דער קארגער אכול ושתה יאמר לך וגומר, ער זאגט אז זאלסט עסן און טרינקען אבער ער וויל נישט זאלסט עסן און טרינקען. טייטשט רש"י אז די שער ווייל אז די שין איז געפינטלט מיט א קמץ און די עין מיט א פתח, איז עס א לשון פועל, ס'איז פון אויסגעגאסן. און רש י ברענגט א ראיה פון א פסוק אז ס'איז א לשון אויסגעגאסן ביטערקייט, און רש י ברענגט אראפ פון מנחם בן סרוק אז שער איז פון לשון שיעור, אז דער קארגע מענטש ווען ר'איז דיר מכבד צו עסן, שאצט אפ וויפיל דו וועסט אויפעסן, און ר'האט מורא טאמער וועסטו אויפעסן נאך א ביס. שטייט דאך אין פסוק אל תלחם את לחם רע עין. איז איז מען דאך עובר א לאו פון די דברי קבלה פון די דברי נביאים, ר' נחמן בר יצחק אמר ר' נחמן בר יצחק זאגט עובר בשני לאוין ער איז עובר צוויי לאוין, אין זעלבן פסוק וואס שטייט אל תלחם שטייט ואל תתאו זאלסט נישט גליסטן. ואמר רבי יהושע בן לוי נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי אין עגלה ערופה באה, א עגלה ערופה קומט נישט אלא בשביל צרי העין, נאר צוליב די קארגע מענטשן. שנאמר שטייט אין פסוק, וענו זאלן ענטפערן ואמרו זיי זאלן זאגן, ידינו לא שפכו את הדם הזה. די זקני בית דין זאלן זאגן, מיר האבן נישט פארגאסן די בלוט פון דעם חלל. וכי על לבינו עלתה, גייט דען ארויף אויף אונזער הארץ, שזקני בית דין שופכי דמים הם, אז די זקני בית דין זענען שופך דם? אלא לא בא לידינו, ער איז נישט געקומען צו אונזער האנט, ופטרנוהו. און מען האט אים ווי מען זאגט געפאטערט אן גארנישט, ולא ראינוהו מיר האבן אים נישט געזען, והנחנוהו און מיר האבן אפגעלאזט, לא בא לידינו ער איז נישט געקומען צו אונז, ופטרנוהו מיר זאלן אים פטר'ן, בלא מזונות אן מזונות ער האט נישט געדארפן האבן קיין מזונות, און ווייל מ'האט אים נישט געגעבן, דעריבער האט ער געזען א צווייטער טראגט שפייז, איז ער געגאנגען צוכאפן, ווייל ער איז געווען הונגעריג, און דעריבער האט ער אים געהארגעט. לא ראינוהו, מיר האבן אים נישט געזען, והנחנוהו, מיר האבן אים אפגעלאזט, בלא לוויה, אז א גרופע זאל אים נישט באגלייטן. הייסט עס אז וועלכע זאך ברענגט דעם ענין פון עגלה ערופה אויב ס'איז דא צרי עין? אמר רב אדא אמר רב שמלאי בית הכנסת שכולו כהנים, א שול וואס אלע זענען דארט כהנים, כולם עולים לדוכן, אלע טוען דיכענען, פרעגט די גמרא למי מברכין, צו וועמען בענטשן זיי? אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, לאחיהם שבשדות, די מענטשן וואס זיי וואוינען ניט אין שטאט, זיי וואוינען ווייט אין פעלד, און זיי קאנען נישט אריינקומען דא אין שול דאווענען, זיי טוען זיי בענטשן. פרעגט די גמרא, איני, איז דאך ניט אזוי, והתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא, עם, די פאלק, שאחורי כהנים, וואס זיי זענען אין בעק פון די כהנים אינם בכלל ברכה? זענען זיי נישט בכלל ברכה? וואזשע זאגסטו אז די עם שבשדות ווערן געבענטשט? זיי, זייער פנים איז דאך נישט צו די כהנים? זאגט די גמרא לא קשיא הא דאניסי הא דלא אניסי אויב ס'איז א אונס אז זיי מוזן זיין אין פעלד, דעמאלט איז אויף זיי חל די ברכה פון כהנים. ווי איז אבער די וואס שטייען אין שול אחורי הכהנים, איז דאך נישט קיין אונס, נאר די ברכה איז נישט חשוב אויף זיי, אז זיי זאלן אוועקגיין פון זייער ערטער צו קומען פאר די כהנים, זאל ווערן געבענטשט פנים כנגד פנים, ווי דער דין איז, דעריבער זענען זיי נישט בכלל ברכה, ווייל עס שטייט דאך כה תברכו.

מבירתא, אין בירה, ער איז געווען פון דער בירה פון דעם ארט שיחורי, בית הכנסת שכולו כהנים, א שול וואס אלע זענען כהנים, מקצתן עולין, א טייל גייען ארויף און זיי דיכענען, און מקצתן עונין אמן, און א טייל ענטפערן אמן, וואס האסטו פריער געזאגט אז אלע גייען ארויף דיכענען? זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא דאישתייר בי עשרה, אז א טייל גייען ארויף דוכנען, בלייבט נאך איבער אין שול צען, גייט מען ארויף דוכנען. הא דלא אישתייר בי עשרה, ס'וועט נישט בלייבן קיין צען, ס'איז נאר דא אין שול צען, אז עט ווער ארויפגיין בלייבט נישט קיין מנין, דעמאלט גייען אלע ארויף און זיי בענטשן לאחיהם שבשדות. גופא האט מען פריער געלערנט תנא אבא בריה דרב מנימין בר חייא, עם שאחורי כהנים, די פאלק וואס איז אין בעק פון די כהנים אינן בכלל ברכה. זאגט די גמרא פשיטא די זאכן זענען זיכער, אריכי באפי גוצי לא מפסקי, א הויכער פארשטעלט דעם קלענערן איז דאס נישט קיין הפסק, תיבה לא מפסקא, דער ארון איז נישט מפסיק, מחיצה מאי? אז ס'איז דאך דא א מחיצה, א וואנט, צי איז דאס מפסיק צי נישט? זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר דאס ענטפערן, דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל, אפילו א אייזערנע וואנט, אינה מפסקת האקט נישט איבער בין ישראל צווישן די אידן לאביהם שבשמים, און תוספות זאגט אז דא רעדט זיך דווקא בלא אז זענען נישט קיין אונס, זיי קענען קומען צו נישט איבערהאקן די מחיצה, אבער דארט וואו זענען אונס זענען זיי דען ערגער פון אחיהם שבשדות? פרעגט יעצט תוספות פארוואס איז עס זיי בעסער פון עם שאחורי הכהנים אן א הפסק מחיצה? זאגט תוספות יא, די עם שאחורי כהנים זיי ווייזן אז די ברכה איז נישט חשוב ביי זיי, שטייט אין פסוק אמור להם פנים כנגד אמור פנים כנגד פנים זיי שטייען אחורי עורף, אבער א הפסק מחיצה ווייל זיי שטייען נישט אחורי עורף דאס ארט מען נישט. רשי.